שלום וברכה טייערע אידן צו אמאל שוין מער. שווארצע קעסטל, בלעק באקס, ס'איז עפעס וואס קומט אייביג אויף בשייכות מיט א קראך א טראגעדיע ווען אן עראפלאן האט אויפגעריסן האט געקראכט מ'רעדט פון א קאמערשל עראפלאן וואס טראגט פאסאזשירן טראגט אסאך מענטשן לכל הפחות צענדליגע מענטשן געווענטליך איז ווען אזא עראפלאן האט געקראכט עפעס א טראג עפעס טראגיש איז דערמיט געשען איז ווענדט מען זיך אייביג צום שווארצן קעסטל. שווארצע קעסטל איז יעצט ווידעראמאל געווען אין די נייעס ווען אן עראפלאן אין נעפאל האט געקראכט. די עראפלאן האט געפירט צוויי און זיבעציק מענטשן, צוויי און זיבעציק נפשות, און אלע פון זיי לכאורה אכט און זעכציק דאכט זיך מיר האט מען שוין יעצט אידענטיפיצירט אז מען האט געטראפן די גופים אדער עפעס פונעם גוף, עכ"פ מען האט געקענט אידענטיפיצירן און פעסטשטעלן אויף זיכער אז ער איז ער איז אומגעקומען אינעם קראך, אבער ס'איז מער ווייניגער קלאר, אלע צוויי און זיבעציק מענטשן וואס האבן זיך געפונען אויפן פליגער זענען אומגעקומען, האבן פארלוירן דאס לעבן. איז ווען פארשער ווילן יעצט פעסטשטעלן וואס דא איז געשען איז לכאורה נישטא צו וועם צו רעדן ס'דערמאנט א מעשה וואס מען דערציילט בשם דעם סאטמארער רעבן בעל דברי יואל אז כ'געדענק נישט צו ס'גייט ער האט געליינט אזא מעשה אדער ער האט עס גענוצט אלס אילוסטראציע ווי נישט יעדע מעשה וואס מען פארציילט איז תורת משה ס'איז לאו דווקא ס'מוז נישט זיין, איז ס'דערציילט א מעשה מיט א גרופע מענטשן רויבערס צו וואס וואס זענען געווען אין וואלד און ס'האט אויסגעבראכן צווישן זיי א געשלעג און זיי האבן זיך אלע אויסגעהארגעט איינער דעם אנדערן קיינער נישט געבליבן לעבן און פירט ער אויס כ'מיין אז ער האט פארציילט אז אזא מעשה האט ער געליינט אלס קינד צו וואס און ער האט אויסגעפירט נו ווער האט פארציילט די מעשה על כל פנים האבן מיר דא אזא מין געשיכטע אן עראפלאן האט געקראכט און אלע מענטשן וואס האבן זיך געפונען אויפן פליגער זענען שוין נישט בין החיים, לעבן נישט. איז צו וועם זאל מען יעצט רעדן? קודם ווער האט דערציילט די מעשה? די ערשטע קשיא, די מעשה האט דערציילט די וואס האבן עס געזען. דא זענען דאך יא געווען מענטשן וואס האבן געזען די עראפלאן האט געקראכט און און מען ווייסט מען אידענטיפיצירט די טויטע גוט. אבער ווען מען וויל שמועסן וואס האט זיך אפגעשפילט אויפן עראפלאן כדי צו קענען פארשטיין וואס האט גורם געווען דעם קראך איז שוין נישטא וועם צו פרעגן ווייל די אלע מענטשן וואס זענען אנוועזנד געווען בשעת די טראגעדיע האט זיך אפגעשפילט זענען שוין נישטא, איז אין אזא פאל קומט צו די רעטונג א שווארצע קעסטל, די בלעק באקס, איצט וואס איז די שווארצע קעסטל? וואס וואס דערציילט עס? וואס קען מען פון דעם ארויסנעמען? פארוואס איז עס אזוי וויכטיג? סא שווארץ די שווארצע קעסטל, די בלעק באקס, טוט צוויי עיקר אויפגאבעס, ס'רעקארדירט צוויי סארטן צוויי קאטעגאריעס פון אינפארמאציע וועגן דעם עראפלאן, די ערשטע הייסט די CVR, Cockpit Voice Recorder, און די צווייטע הייסט FDR, Flight Data Recorder. די צוויי זאכן שטעלן צו גענוג אינפארמעישן פאר אויספארשערס צו קענען, אפט מאל, נישט אייביג, אבער גענוג מאל, העלפט עס זיי צאמשטעלן א בילד וואס דא איז געשען. סאו לאמיר זען וויאזוי מען טוט דאס. איז לאמיר אנפאנגן פון די סיפא, די FDR, די Flight Data Recorder. איז די פלייט דעטע רעקארדער כאפט אויף דורכאויס די גאנצע נסיעה פונעם עראפלאן זייער אסאך פרטים בשייכות מיטן עראפלאן און מיט די נסיעה ווי למשל ווי הויעך איז די עראפלאן ווי שנעל איז ער געפארן וויפיל גאזאלין איז געבליבן אינעם טאנק ווי שטארק זענען געווען די ווינטן אין וועלכע ריכטונג די ווינטן האבן געבלאזן, און אזוי הונדערטער און הונדערטער קלענערע און גרעסערע שטיקלעך אינפארמאציע וואס האבן שייכות מיטן פליגער'ס נסיעה. דאס איז די FDR, די ערשטע חלק פונעם בלעק באקס, די CVR, קאקפיט וואויס רעקארדער, איז די נאמען זאגט זייער קלאר וואס דאס איז, אז ס'רעקארדירט שטימען, קולות, מענטשליכע רעדערייען און גערוישן. איז וואסערע גערוישן וואסערע קולות כאפט עס אויף? אלעס וואס די פילאטן רעדן אויפן מייקראפאן אדער וואס זיי אנאנסירן, יא זיי מאכן דאך מעלדונגען אויכעט פאר די פאסאזשירן, און ווי א געווענטליכע ריקארדער כאפט עס אויף אלעס אין די אומגעגנט אלעס וואס עס שפילט זיך אפ אין די קאקפיט, דאס הייסט אפילו ווען די פילאט רעדט אדער אפילו ווען ער גענעצט, מען רעדט אויב גענעצט ער צו הויך, וועט עס די וועט עס די בלעק באקס, די חלק דערפון, די FD די CVR וועט עס אפכאפן. און אינאיינעם האט די בלעק באקס זייער אסאך אינפארמעישן סיי וועגן די מצב פונעם עראפלאן און פארשידענע פרטים וועגן דעם עראפלאן, זיין צושטאנד, פון פארשידענע חלקים פון די קישקעס פונעם עראפלאן, און די מצב פונדרויסן ארום דעם עראפלאן. די אנדערע חלק פון די בלעק באקס, פונעם שווארצן קעסטל, די סי-ווי-אר, איז די רעקארדירט אלעס וואס די פילאטן רעדן, אלעס וואס וואס זיי רעדן ווי געזאגט וואס זיי אנאנסירן פאר די פאסאזשירן און וואס זיי רעדן צווישן זיך, און צווישן די צוויי זאכן אינאיינעם קען מען זייער אפט מאל צאמשטעלן א בילד דאס הייסט מען הערט וואס זיי וואס זיי דערציילן, וואס זיי זעען, און מען זעט וואס די מצב פונדרויסן איז געווען, און לפי זה קען מען בערך מאכן א שטיקל טעאריע וואס דא איז געשען וואס האט געפירט צום קראך. איז א געווענטליכע קאמערציעלע פליגער איז אויסגעשטאט מיט צוויי אזעלכע שווארצע קעסטלעך, צוויי בלעק באקסעס, און ווי מען קען זיך פארשטעלן איז די זענען די שווארצע קעסטלעך געמאכט מורא'דיג מורא'דיג שטארק געבויט און אז זיי זאלן קענען אויסהאלטן א. אן עראפלאן קראך. יא, אן עראפלאן קראך וואס קומט אפטמאל מיט פייער, הייסע, גאר הייסע פייער, און די ברוכווארג דערנאך ווען די עראפלאן ווערט צושטיקלט, קען פאלן סיי ווי, עס קען פאלן צווישן בערגן, שטיינער, אין זומפן, אין טיפע וואסערן, איז דארף די בלעק באקס זיין אויסגעשטעלט, דאס איז דאך די גאנצע נקודה דערפון, אז ווען אלע אנדערע זאכן זענען שוין נישט דא, מענטשן און די עראפלאן איז נשתנה צורה געווארן אויף נישט צום דערקענען, זאל זיין ערגעץ וואו, וואו מען זאל זיך קענען ווענדן צו טרעפן דעם פשר הדבר וואס דא איז געשען, במילא די שווארצע קעסטל איז געבויט זייער שטארק און גייט דורך ערנסטע טעסטן צו קענען דערהייבן ערנסטע מכות און איבערלעבן. איז די שווארצע קעסטל אגב איז גראדע זייער ווייט פון שווארץ, יא? דאס איז דאך עפעס וואס מען דארף קענען טרעפן צווישן ברוכווארג אדער ווער ווייסט וואו ס'קען זיך פארוואלגערן, איז שווארץ איז א פראבלעם, שווארץ ווען ס'זיצט אין וואסער, אדער אין זאמד און צווישן ברוכווארג איז נישט איז דווקא שווער צו דערקענען שווער אויפצוכאפן סאו די שווארצע קעסטל איז דווקא א ליכטיגע קאלער וואס שרייט ס'איז א געוויסע פלעיווער פון אראנדזש יא וואס דאס ווייזט זיך זייער קלאר די סיבה פארוואס ס'הייסט שווארצע קעסטל בלעק באקס איז מער אזא סייענטיפישע קאנצעפט פון עפעס וואס. דו קענסט זעהן די אינפארמעישן וואס ס'האט אין זיך, אבער קענסט נישט אריינקוקן אינעווענדיג. יא, ס'הערט זיך זייער פשוט, זייער אסאך היינטיגע עלעקטראנישע מכשירים זענען אזוי געבויט, אז דו זעהסט וואס ס'דערציילט, אדער דו הערסט וואס ס'דערציילט. א פשוט'ע א סי די פלעיער, א עמטי עם פי טרי פלעיער איז אין דעם זינען, אין די סענס איז עס א בלעק באקס. דו זעהסט נישט די קישקעס פון די מאשין, אבער דו ווייסט יא, דו הערסט גוט אויס וואס ס'דערציילט, די ניגון וואס ס'זינגט, די שיר וואס ס'זאגט, נאר וואס דען, די ערשטע גלגולים, די ערשטע גירסאות פון די שווארצע קעסטל האט אסאך זיך באזירט אויף געוויסע טעכנאלאגיעס, אויף מיליטערישע טעכנאלאגיעס וואס זענען גענוצט געווארן דורכאויס די צווייטע וועלט מלחמה, און א חלק דערפון זענען גענוצט געווארן פאר מיליטערישע און שפיאנאזש צוועקן. כוונה פון יענע טעכנאלאגיע דעמאלטס איז געווען דווקא אז זאלן יא זיין באהאלטן, זאלן זיין פארשטעקט, די שונא זאל זיי נישט קענען אויפכאפן, איז האט מען זיי אויף דעם ארויף גערופן שווארצע קעסטל, שווארץ איז דאך א קאליר וואס סימבאליזירט באהאלטן, פארמאכט, אז מען קען נישט אריין קוקן, מען קען עס נישט זען, איז דער נאמען איז געבליבן אויף דעם, דער נאמען האט זיך איז אריבער געגאנגען צו דעם יעצטיגן שווארצן קעסטל וואס איז דווקא אראנדזש. סאו די בלעק באקסעס ווי געזאגט דארפן זיין געבויט זייער דויערהאפטיג און דארפן קענען אסאך דערהייבן, אז ס'זאלן קענען, ווייל אפט מאל ווען מען דארף זיי די מערסטע, איז עס דווקא דעמאלטס ווען עפעס אנדערש איז נישט געבליבן געהעריג צו קענען פעסטשטעלן וואס דא איז געווען, דאס הייסט אז די חורבן איז געווען גרויס, איז די ערשטע זאך איז אז ס'קען, דארף קענען דערהייבן אסאך היץ, דארף קענען דערהייבן אן אויסטערלישע היץ, און געווענטליך א שווארצע קעסטל קען פארטראגן א טעמפערטשור פון איבער צוויי טויזנט דעגרי פארענהייט, דאס איז בערך עלף הונדערט סעלסיוס, דורכאויס א שעה. עס קען זיין א שעה אין אזא היץ, אין אזא היץ פון איבער צוויי טויזנט דעגרי פארענהייט, און ער דערהייבט עס. אויך דערהייבן, נישט אזא היץ, א קלענערע מאס פון היץ, אזויפיל ווי פֿינף הונדערט דעגרי פארענהייט, בערך צוויי הונדערט זעכציק סעלסיוס, ביז עלף שעה. סא דאס הייסט אז א אן עראפלאן וואס קראכט און ס'קומט מיט א עקספלאוזשן, אן אויפרייס, וועט די שווארצע קעסטל האבן גרויסע טשענסעס עס איבערצולעבן. די געווענטליכע פייער פון א אין אן אויפרייס פון אן עראפלאן איז צווישן אַכצן הונדערט און צוויי טויזנט דעגרי פארענהייט וואס דאס איז צווישן נײַן הונדערט צוויי און אַכציק און טויזנט דרײַ און נײַנציק סעלסיוס. איז די די פייער די היץ געווענטליך האלט נישט אן פאר לענגער ווי א שעה, און די שווארצע קעסטל דארף קענען איבערטראגן אזא היץ אזעלכע הויעכע טעמפרעטורס. דאס איז לגבי פייער. נאכדעם וואס טוט זיך מיט וואסער? דריי פערטל פון די וועלט איז באדעקט מיט וואסער, סאו די טשענסעס אז אן עראפלאן וואס קראכט אז די ברוכווארג דערפון זאל אנקומען אין וואסער זענען זייער הויעך, דארף דאך די שווארצע קעסטל קענען סיי צוויי זאכן, קודם דארף ער קענען אויסהאלטן, נישט פארזשאווערט ווערן, נישט חרוב גיין אין וואסער, און אויך דארף ער האבן א געוויסע אופן וויאזוי מען זאל אים קענען אויפכאפן, באמערקן. איז א שווארצע קעסטל קען סורווייוון, קען איבערלעבן, אין א טיפעניש פון איבער ניינצן און האלב טויזנט פיס, בערך זעקס טויזנט מעטער, און די צווייטע חלק אז מען זאל אים קענען אויפכאפן איז די שווארצע קעסטל קומט אויסגעשטאט מיט א געוויסן אזא באלב, א ליכטיגקייט, און די די באלב די דאס שיקט ארויס א, ס'בלינקט יעדע סעקונדע פאר דרייסיג טעג, דרייסיג טעג, ביז דרייסיג טעג נאכן קראך וועט די וועט די שווארצע די די ליכט די לייט פון די שווארצע קעסטל וועט ארויסגע וועט ארויסגעבן אזא בלינק אזא פונק אזא שיין יעדע סעקונדע. אבער ליכטיגקייט איז נישט די איינציגסטע מיטל וויאזוי די שווארצע קעסטל לאזט זיך טרעפן לאזט זיך אפזוכן ער האט נאך מען קען אים אויך טרעפן דורך געוויסע סיגנאלן וואס דאס גיבט פון זיך ארויס און די סיגנאלן קענען אויפגעכאפט ווערן ווען די אפילו ווען די שווארצע קעסטל איז אזויפיל ווי ווי פֿופֿצן טויזנט פיס און צומאל אפילו מער אפילו טיפער ווי דעם אין וואסער און די בעטערי פון די וואס אקטיוויזירט אויף וואס די סיגנאלן לעבן קען זיך האלטן אזוי לאנג ווי איבער זעקס יאר איבער זעקס יאר בלייבט די בעטערי גיין און דאס הייסט אז די סיגנאלן ווערן ארויסגעשיקט. סא דאס ערמעגליכט פאר פארשער צו טרעפן דעם שווארצן קעסטל אפילו ער איז טיף טיף טיף אונטער וואסער. פאר אזא שווארצע קעסטל גייט אריין אין באנוץ, פייניגט מען אים גוט אויף די יארן. יא, ער דארף דורכגיין ערנסטע טעסטס און מען דארף זיכער מאכן אז דער בחור איז גרייט פאר די מיסיע, אז ער איז רעדי צו פארכאפט ווערן אין א קראך, אין א עקספלאוזשן, אין אן אויפרייס. און אנקומען ממש צו די טיפסטע פלעצער, צו די שווערסטע פלעצער, זאל עס זיין אין זאמד און ווי געזאגט און צווישן שטיינער אין א בערגיגע געגנט אדער טיף אין וואסער, און ער זאל נאך אלץ בלייבן לעבן און האלטן אין זיך די אינפארמעישן וואס ער האט רעקארדירט דורכאויס יענע גורל'דיגע נסיעה. איז ס'ווערט געבויט פון פארשידענע סארט מעטאלן, און חוץ דעם וואס מען מאכט זיכער אז ס'דערהייבט היץ און אז ס'קען זיך האלטן אין וואסער און. דארף די קעסטל אויך קענען דערהייבן א זעץ, דאס געשעט מיט אים געווענליך ווען מען דארף אים, א זעץ וואס קומט צו אים א גוטן טרייסל ווען ער האלט אינמיטן פליען מיט א היפשע שנעלקייט. איז געווענטליך דער שווארצער קעסטל קען דערהייבן אזא טרייסל, אזא קלאפ, ווען ער איז אינמיטן אין א מצב פון תנועה ביי א שנעלקייט פון בערך זיבן הונדערט און פֿופֿציק קילאמעטער פער שעה, ס'איז בערך פֿיר הונדערט און זעכציק זעכציק פֿיר הונדערט זעקס און זעכציק מייל. קענען דערהייבן דעם קלאפ בשעת ער געפינט זיך אונטער א וואג פון צוויי, האט א לאסט, א מאסע אויף זיך פון איבער צוויי טאן. איבער צוויי טאן ביי אזא שנעלקייט. אויב גייט ער דורך, אויב מאכט ער דורך די פראבע, זעט מען אז דער חברה, דער דער חברה'מאן איז גרייט, ער טויג פארן דזשאב, און דעמאלטס גייט ער אריין אין באנוץ. די שווארצע קעסטל ווערט פלאצירט געווענטליך אינעם אונטערשטן חלק פונעם עראפלאן, סטאטיסטיש איז דאס די זיכערסטע פלאץ אויפן אן עראפלאן, ס'איז די ווייניגסטע אויסגעשטעלט צו ווערן געשעדיגט, צו ווערן צושמעטערט איז עפעס וואס געפינט זיך אויפן אונטערשטן חלק פונעם עראפלאן, איז במילא ווערן די שווארצע קעסטלעך אהינגעלייגט. געזאגט איז דא אסאך די שווארצע קעסטל. נעמט אריין, זאפט איין זייער אסאך אינפארמאציע, און די פרטים, די אינפארמעישאן וואס א שווארצע קעסטל רעקארדירט ווערט נאר מער און מער, יעדע שטיק צייט לייגט מען צו נאך נקודות, נאך פרטים וואס די שווארצע קעסטל זאל קענען דערהייבן, אבער די אמת איז ווי בכלל די גאנצע פלי געזעלשאפט, ווי די אינדוסטרי פון פלייט, האט זיך עס נישט אזוי סאך גערירט זייט די זעכציגער יארן ווען ס'איז צום ערשטן מאל אריין אין באנוץ. פונקט ווי מיטן עראפלאן בכלל וואס מען פארבעסערט און מען ריקט און מען אימפראווט די עקזיסטירנדע זאך, די עקזיסטירנדע מציאות אבער ס'איז נאכנישט דורכגעגאנגען קיין ערנסטע רעוואלוציעס, קיין רעוואלוציאנערישע חידושים אזוי ווי לאמיר זאגן די קאר, די עראפלאן נאכנישט און די שווארצע קעסטל אויך נישט. אבער די חידוש די מציאות איז אז די טעכנאלאגיע אז א שווארצע קעסטל זאל קענען זיין סאך מער בעסער, פונקטליכער, פארגעשריטענער איז שוין דא. עס איז נאכנישט געווארן אינקארפערעיטעד, עס איז נאכנישט געווארן איינגעשלאסן אין די זאך, אין דעם שווארצן קעסטל, און די מציאות איז טאקע אז געווענליך נעמט. חדשים, אויב נישט לענגער, מיט אלע זאכן, מיט אלע אינפארמעישן, מיט אלעס וואס איז דא אינעם שווארצן קעסטל, קען עס נעמען חדשים, אויב נישט לענגער, צו קומען צו א מסקנא, צאמצושטעלן א שטיקל בילד וואס דא איז געשען. איז איין דוגמא פון א טעכנאלאגיע וואס איז דא און ס'איז ברייט אין באנוץ בכלל אין די וועלט אין אלגעמיין און וואלט ווען סאך גרינגער געמאכט דאס לעבן פאר אויספארשער איז אז במקום די שווארצע קעסטל זאל רעקארדן די אינפארמעישן און עס האלטן אין זיך ביי זיך אין בויך ביז מען טרעפט אים און מען מאכט אויף אים אן אפערעישאן, מען שניידט אים אויף און מען נעמט עס ארויס פון דארטן. זאל א שווארצע קעסטל ארבעטן אזוי ווי א, לאמיר זאגן, א לייוו הוק-אפ, וואס איז היינט אזא גאנגבארע זאך, אזא מין וואכנדיגע חולנדיגע זאך, א לייוו הוק-אפ, איימיצער רעדט דא, און די אינפארמעישאן ווערט אויפן פלאץ תיכף איבערגעגעבן דארט. סאו די זעלבע זאך זאל די שווארצע קעסטל איבערגעבן די אינפארמעישאן אויפן פלאץ צו די, צו דא, צוריק צו דער ערד, אויף דער ערד אין די סטעישאן. און זאל מען קודם נישט דארפן זיך אזויפיל מוטשענען מיטן טרעפן דעם קעסטל, מיין א וועלט מיט געלט מיט ענערדזשי און צייט ווערט פארשווענדט אויפן טרעפן דעם קעסטל אליין, קודם זאל מען קענען דאס ארויסשניידן פונעם בילד. נאכדעם איז דא פשוט אזא בחינה ווי ווידיאו סורוועיליענס אז מען קען אויפכאפן פונקט ווי מיט א הוק אפ מיט קול איז דאך דא די זעלבע בחינה איז דא אויך מיט ווידיאו מען זאל קענען זעהן, ווען מען זעהט מיט די אויגן העלפט עס אסאך ערגענעצן דעם בילד פון פון די מצב וויאזוי ס'איז יעצט, ווען מ'דארף צוזאמשטעלן פון סמך פון דאס און דאס און דאס, ממש א פאזל, גארנישט קומט נישט צו צו זעהן, ס'איז זייער אסאך זאכן וואס וואס מ'דארף זיך מוטשען א לענגערע צייט צו אנאליזירן און פארשטיין און פרובירן אויסצופיגערן וואס נאך קען די די שטיקל אינפארמעישאן קען האבן געפירט. כל מיני סינעריאס, אם תמצי, אזאנס, אזאנס, מען זעט זעט מען דאך. זאל מען בלייבן זען און הערן אייביג נאר גוטע בשורות. ברכה און הצלחה.